אזוי ווי אונז האבן געלערנט אסאך מאל איז דא אין די תורה פרשיות פון מצוות און הלכות און פרשיות פון מעשים שהיו, מען לערנט אז ויקרא איז בעיקר הלכות, איז דא אין דעם צוויי מעשים די גאנצע ספר ויקרא, איינע פון זיי איז אין די היינטיגע פרשה, וויכטיג צו באמערקן ווי אזוי די פרשה, אין אנדערע ווערטער וואס אונז האבן געלערנט ביז יעצט די שבעת ימי מילואים, מ'קען עס אויך רופן א מעשה, עס שטייט בפירוש אז עס איז געשען, אבער עס איז א מעשה, קען זאגן, עס איז נישט געשען גארנישט ניי אין די מעשה, עס איז בעצם א מעשה אז מען האט געטון די הלכה, די גאנצע מעשה איז די אייבערשטער געהייסן אין פרשת תצוה, וויאזוי מען זאל זיך מאכן די מילואים, און פונקטליך דאס האט מען געטון, אפילו דא וואס עס שטייט זאכן וואס עס שטייט נישט אין פרשת מילואים, געווען ויהי ביום השמיני אין די פריערדיגע פרק. זאך וואס שטייט נישט אין פריערדיגע פרשה די ציווי אבער ס'שטייט דא האט מען געהייסן און פונקטליך דאס האט מען געהייסט דאס האט מען געטוהן נישטא קיין שום מעשה אויב מ'וויל זאגן איינע פון די חילוקים פון א מעשה און א הלכה איז א הלכה איז א זאך וואס טעארעטיש נישט קען זיין אנדערש אזוי איז די הלכה גייט מוז אלעמאל זיין די הלכה א מעשה אלץ תלוי אין מענטשן וואס מענטשן זענען בוחר צו טוהן אדער וואס געשעהט אין די וועלט אדער קען זיין אנדערש. איז דא האבן אונז די פרשה פון די משכן א גרויסע נקודה פון די פרשה פון די הקמת המשכן אז ס'קען נישט זיין אנדערש אלעס דארף זיין געבויט פונקטליך לויט די הלכה און לויט די משכן און דא איז דא איין מעשה וואס טאקע די נקודה פון די מעשה איז אז ס'געווען איינער וואס האט געטון אנדערש און פון דא לערנט מען זיך טאקע אז ס'קען נישט זיין אנדערש אלס דעם וואס איז געשען איז געגאנגען נדב ואביהוא בני אהרן זיי האבן גענומען יעדע איינער זיין מחתה אריין געלייגט אש געלייגט אויף דעם קטורת מקריב געווען פאר די אייבערשטער וואס איז דאס געווען אש זרה אשר לא צוה אותם איז דאס אזוי ווי ביי א נארמאלע פסוק וואלט געדארפט שטיין מקריב געווען אויף דעם איז אשה ריח ניחוח לשם אזוי האבן מיר געלערנט פריער ותצא אש מלפני השם ותאכל את העולה דא איז געווען א אנדערע סארט פייער פונקטליך וואס האבן זיי געטון ראנג איז אלע דארף מען זיך מיטשענען פונקטליך וואס האבן זיי געטון ראנג אבער דאס איז זיכער אז דאס איז געווען אשר לא צוה דאס איז זיכער וואס עס שטייט קלאר ס'איז געווען אש זרה קען זיין פארוואס איז געווען אש זרה פאר לא צוה אפשר די עבירה איז טאקע געווען אז זיי האבן גענומען אש זרה מ'געדארפט נעמען אש פון די מזבח וואס עס זאל נאר זיין לא צוה אותם און וואס איז געשען ותצא אש פונקט אזוי ווי פריער ותצא אש ותאכל המזבח ותצא אש ותאכל אותם נדב ואביהוא וימתו לפני ה' און אונז דארפן זיך אליינס פארשטעלן די גאנצע דראמא וואס גייט דא פאר עס שטייט נישט כמעט גארנישט עס שטייט נאר משה קומט משה און זאגט פאר הוא אשר דבר השם לאמר דו האסט געמיינט אז עס איז עפעס א נייע מעשה עס איז עפעס א חלק ניין עס איז אויך א דבר השם א חלק פון די מעשה בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד דאס איז די קיום פון יענע דבר השם ווי האט די אייבערשטער דאס געזאגט אויך נישט קלאר אפשר האט געזאגט ונקדש בכבודי ונועדתי לך ונקדש בכבודי וויאזוי וואס האט עס צו טון מיט דאס נישט קלאר. דארף מען זיך טראכטן וואס גייט און ווייטער וידם אהרן ס'פארט ווייטער למעשה דא צוויי טויטע מענטשן דארף מען זיך אן עצה געבן מיט זיי רופט משה מישאל ואלצפן זיי זענען קאזינס ער זאגט קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקודש נעמטס ארויס אל מחוץ למחנה אויך זייער ענליך צו וואס מען האט געטון פאר די חטאות הנשרפות פאר די קרבנות שלעפט ארויס און מען נעמט עס ארויס אזוי האבן זיי טאקע געטון וישאום בכתנותם אינטערעסאנט וואס הייסט בכתנותם מיט זייערע העמדער נאר וואס דען מען זאל טראגן אן די העמדער אפשר אזוי ווי רשי לערנט און פון דעם לערנט מען אז נישט פארברענט געווארן זייערע קליידער און משה זאגט פאר אהרן און פאר אלעזר ואיתמר בניו, שטייט בניו, און זאל, ענק זאלן גארנישט מאכן זיך מאכן זיך נישט טוהן, יא, ראשיכם אל תפרעו, מ'זאל נישט טוהן מנהגי אבילות, און פארוואס אויב יא ולא ולא תמותו, ס'הייסט אויב יא תמותו, די מעשה דארף דאך ווייטער גיין, איינס א שרעקליכע זאך, שריפה אשר שרף השם, אנדערע מענטשן וועלן שוין כאילו מאכן א שליח פאר די אבילות, איי וואס שייך א שליח פאר אבילות, אזוי איז, אבער ענק פתח אוהל מועד לא תצאו, אלעס דארף גיין ווייטער.

איז אוודאי די מפרשים טרעפן שוין קאנעקשאנס אפשר אויב נדב ואביהוא זענען געגאנגען שתויי יין לערנט מען זיך מען זאל נישט אזוי טון, אבער פשטות איז אזוי ווי א חלק פון די דראמא וואס אונז זעען א גאנצע צייט, ס'איז דא וואס ס'דארף זיין, איז דא הלכות וואס מ'דארף לערנען, יא פאר מ'גייט אריין בית מקדש דארף מען לערנען די הלכות צו מ'מעג גיין א שתוי יין און אזוי ווייטער, און די נדב ואביהוא זענען כמעט אזוי ווי א כמעט נישט געשען. און נאכדעם גייט די נעקסטע פרשה נאך א וויכטיגע שלב פון די מעשה, קומט משה און ער זאגט אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר, דא שטייט צולייגט בניו און דא שטייט סתם בניו, בניו הנותרים, די איבערגעבליבענע, ער זאגט קחו את המנחה הנותרת, אינטערעסאנט לשון נופל על לשון, און עסט, עסט די מנחה, במקום קדש, מנחה דארף מען עסן אין בקודש, און די חזה התנופה און די שוק התרומה פון די שלמים דארף מען עסן במקום טהור, ס'הייסט נישט נאר דווקא במקום קדש, מ'קען עס עסן אין גאנץ מחנה לויה, און ער זאגט באופן כללי אז די שוק התרומה וחזה התנופה באקומען ענק אלעמאל, און נאכדעם איז די דריטע זאך די שעיר החטאת, פרעגט משה ווי עס איז, און ס'איז פארברענט געווארן, און ער איז ברוגז, מ'דארף דאך עס עסן, ס'איז דאך נישט קיין בקודש פנימה, און זיי זאגן ניין, אהרן זאגט פאר משה קוק דאס איז געשען היינט, הייטב בעיני ה' וישמע משה וייטב בעיניו, ס'איז דא טוב בעיני ה' ס'איז דא טוב בעיני משה, וואס איז געווען די משא ומתן צווישן משה און אהרן, אויף וואס פונקטליך? ס'האט זיכער עפעס א פשט צו טון מיט דעם אז משה האלט מ'דארף אלעס פארן ווייטער און אהרן זאגט קוק, מ'קען נישט ממש אלעס פארן ווייטער.